א גוטן ערב שבת קודש פרשת לך לך, כ'האב שוין געמאכט א שיעור פון די וואך אבער דעי קעסטל וויל איך אבער רעדן וועגן צוויי הלכות איינס איז פון משיב הרוח ומוריד הגשם און איינס איז פון ותן טל ומטר לברכה ווען איינער פארגעסט אדער ער זאגט מוריד הטל שטאט מוריד הגשם אדער ותן ברכה שטאט ותן טל ומטר לברכה וואס מ'דארף טוהן. קודם וויל איך רעדן פון משיב הרוח ומוריד הגשם און נאכדעם ותן טל ומטר. קודם וויל איך זאגן ווי אזוי עס איז אויסגעשטעלט די שמונה עשרה, שמונה עשרה האט אַכצן ברכות, שמואל הקטן האט צוגעלייגט נאך א ברכה דאס איז די ניינצנטע, די שמונה עשרה האבן געמאכט די אנשי כנסת הגדולה, עזרא, נחמיה, חגי, זכריה, מלאכי, מרדכי, און ס'איז געווען צווישן זיי נאך הונדערט און צוואנציג בעלי רוח הקודש, למעשה זיי האבן צוזאמגעשטעלט די תפילות, פארוואס האבן זיי עס צוזאמגעשטעלט, ווייל דוד המלך. האט געזען אז ס'שטארבן זייער אסאך הונדערט מענטשן יעדן טאג, האט ער מתקן געווען הונדערט ברכות, און די אנשי כנסת הגדולה האבן עס ארויפגעלייגט אויף א סיסטעם וויאזוי דאס זאל זיין. יעצט, די שמונה עשרה איז צוזאמגעשטעלט פון ניינצן, יעצט, דריי איז דא פון פאראויס, וואס די דריי זענען נישט קיין בקשות נאר הודאה, מען לויבט דעם אייבערשטן, אזוי ווי ווען. גייט צו צו א קעניג, מען וויל עפעס בעטן, הייבט מען נישט אן צו זאגן געב מיר, געב מיר, געב מיר. קודם זאגט מען אים, דו הייליגער גרויסער קעניג, דו טוסט דאך אזויפיל גוטס און אזוי ווייטער, און ממילא בעט איך דיך יעצט געב מיר עפעס. נאכדעם ווען מען ענדיגט די בקשה, דאנקט מען אים און מען גייט צוריק אוועק. סאו די ערשטע דריי ברכות ווערן אנגערופן הודאה. מען טוט לויבן דעם אייבערשטן. די לעצטע דריי ברכות איז אויכעט הודאה, די מיטלסטע זענען תפילה, דאס בעטן. סאו למעשה איז אזוי, ס'איז דא דרײַצן ברכות, און ס'איז דא דריי ברכות פון אנפאנג איז זעכצן, און דריי צום סוף איז נײַנצן. יעצט די ערשטע דריי ברכות איז אבות, ס'איז די ערשטע, מען גייט רעדן צום קעניג, מען וויל עפעס בעטן פארן. פון אים דארף מען פרעגט ער דאך ווער ביסטו? אינטראדוסט מען זיך קודם כל אז דו ביסט דאך דער גאט פון אברהם יצחק און יעקב און דו האסט זיי ליב געהאט און זיי האבן דיך ליב געהאט און אונז זעמיר דאך זייערע אייניקלעך און ממילא דאס איז די רילעישן די שייכות וואס אונז האמיר צום באשעפער הייבט מען אן קודם מיט אבות נאכדעם הייבט מען אן מיט גבורות די שטארקייט פון אייבערשטן דאס איז די צווייטע ברכה נאכדעם הייבט מען גייט מען ווייטער אריין אין קדושה די הייליגקייט פונעם אייבערשטן דאס איז די דריטע ברכה.

מען בעט אויף אלע כלל ישראל אויף די צדיקים די חסידים און אזוי ווייטער דאס איז די דרייצנטע ברכה נאכדעם איז דא די פערצנטע ברכה איז מען בעט דער אייבערשטער זאל בויען ירושלים דאס איז בנין ירושלים נאכדעם די פופצנטע ברכה איז מלכות בית דוד את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח נאכדעם איז די זעכצנטע ברכה דאס איז קבלת תפילה אז דער אייבערשטער זאל אננעמען די אלע זאכן וואס אונז האמיר געבעטן. נאכדעם קומט די זיבעצעטע ברכה און די אכצעטע און די ניינצעטע, דאס איז שוין די לעצטע דריי ברכות, דאס איז שוין ווידער נישט קיין בקשות וואס אונז בעט מיר, נאר דאס איז ווייטער וואס אונז געזעגן מיר זיך פונעם אייבערשטן ווען מען ענדיגט, דאס הייסט הודאה מ'לויבט אים, איז די זיבעצעטע איז עבודה, רצי, און די אכצעטע איז מודים, מען ביקט זיך און מען ענדיגט, די ניינצעטע איז שים שלום, אז ס'איז נישט דא שלום איז נישט דא גארנישט. יעצט איז אזוי, ביי די ברכה פון אתה גיבור לעולם השם מחיה מתים אתה רב להושיע, איז א חילוק זומער צו ווינטער, און ס'איז א חילוק צו אשכנזים צו ספרדים, די ווינטער זאגט יעדער משיב הרוח ומוריד הגשם, און זומער איז דא וואס זיי זאגן, די אשכנזים זאגן גארנישט, און די ספרדים. און אונזערע ספרדים אזוי ווי אונז הייסט מיר דאווענען נוסח ספרד כאטשיג מיר זאמער אשכנזים זאגן מיר אויכעט אדער מוריד הטל אדער משיב הרוח ומוריד הטל יעדער לויט זיין נוסח די אשכנזים זאגן גארנישט נאכדעם קומט ברך עלינו השם אלקינו את השנה הזאת דארטן זאגט מען אדער ווינטער ותן טל ומטר דאס איז ווינטער אדער ותן ברכה דאס איז זומער יעצט עס נאכאמאל איבערחזר'ן דער. משיב הרוח ומוריד הגשם שטייט אין די צווייטע ברכה, מ'האמער געשמועסט אז די ערשטע דריי ברכות זענען הודאה מ'לויבט דעם אייבערשטן, דאס גרויסקייט פונעם אייבערשטן וואס ער טוט מיט אונז, אבער נישט מ'בעט א תפילה, סאו משיב הרוח ומוריד הגשם איז נישט א תפילה. משיב הרוח ומוריד הגשם איז א הודאה, מען לויבט דעם אייבערשטן פאר דעם וואס ער איז משיב הרוח ומוריד הגשם, מה שאין כן ווען מען רעדט פון ברך עלינו, דארטן רעדט מען דאך שוין וואס מען בעט ביים אייבערשטן, איז דער ותן טל ומטר לברכה אדער דער ותן ברכה וועלכע מען זאגט זומער צו ווינטער, דארט איז עס נישט א הודאה מען לויבט דעם אייבערשטן נאר א בקשה מען בעט דעם אייבערשטן. יעצט. גשם, הייבט מען אן פון שמיני עצרת פאר מוסף רופט מען אויס משיב הרוח ומוריד הגשם, ס'דא אנדערע מנהגים דער מגן אברהם ברענגט עס צו אין סימן קי"ד און אין מסכת תענית דף ב' עמוד ב' און אויך אין ירושלמי אנפאנג תענית ווערט צוגעברענגט אז מען רופט אויס בייטאג הושענא רבה רופט מען שוין אויס פאר מען שטעלט זיך דאווענען, מעריב, פון שמיני עצרת רופט מען שוין אויס משיב הרוח ומוריד הגשם, ווייל באמת ס'איז נישט דא אזא זאך אין אידישקייט וואס זאל זיך אנהייבן אינמיטן טאג, שבת הייבט זיך אן ביינאכט, יום טוב הייבט זיך אן ביינאכט, יום כיפור הייבט זיך אן ביינאכט, א בר מצוה בחור ווערט בר מצוה ווערט ער בר מצוה שוין ביינאכט, וויאזוי איז דאס אז מען טוישט ביי מוסף וויאזוי ווי איז דאס אויסגעקומען אז מען זאל טוישן ביי מוסף דעם משיב הרוח ומוריד הגשם? איז לויט מגן אברהם זאגט ער טאקע אז ווען ס'איז געווען פלעצער וואו מען האט אויסגערופן מבעוד יום פאר מעריב האט מען אויסגערופן אז מען גייט יעצט דאווענען די מעריב פון שמיני עצרת זאגט מען משיב הרוח מוריד הגשם זאגט אבער דער מגן אברהם אז דער מנהג איז אבער נישט אזוי יעצט דער בית יוסף זאגט א טעם פארוואס מען מאכט עס אין ביי מוסף, פאר קיין שום זאך טוישט מען דאך נישט ביי מוסף, די בית יוסף אין סימן תקי"ד, ברענגט ער פונעם ירושלמי אז וועגן דעם זאגט מען נישט ביי מעריב אין שמיני עצרת, ווייל נישט יעדער קומט אין שול ביי מעריב יעצט. דער טור ברענגט אז דעם טעם פארוואס מען איז מזכיר אין די ברכה פון מחיה המתים איז מען מזכיר, גערעגנט, זאגט ער נאר אזוי ווי תחיית המתים איז דאך נאך דעם לעבן אייביג, די זעלבע די רעגן וועט אויך זיין אייביג. דער אליה רבה זאגט אן אנדערן טעם, וועגן דעם הייסט עס גבירות גשמים, ווייל יעדע טראפ קומט דאך פון א הויעך פלאץ, און דער ווינט צושפרייט עס נישט, און ער גייט אראפ נאר דארט ווי דער אייבישטער וויל ער זאל גיין, און דאס איז די גרעסטע גבירה וואס איז דא, כאטש ער קומט פון זייער הויעך. קומט פון די וואלקענעס, ס'איז א מחלוקת רבי אליעזר רבי יהושע צו עס קומט פון די וואלקענעס צו ער קומט נאך העכער אבער על כל פנים אפילו ווען ער קומט פון די וואלקענעס איז דאך זייער הויעך און דער אייבערשטער מאכט אויף יעדן פלאץ אזוי ווי עס ווערט געברענגט די גמרא אין מסכת תענית אז דער אייבערשטער מאכט אויף יעדן פלאץ ס'זאל רעגענען פונקטליך וויפיל מען ברויך ממילא הייסט עס גבירות גשמים. דער לבוש זאגט א טעם פארוואס מען איז נישט מזכיר פארן לעצטן טאג יום טוב אז ס'זאל רעגענען, ווייל די רעגן איז א סימן קללה אין מועד, ממילא גייסטו דאך נישט בעטן אויף א זאך וואס איז א סימן קללה. איז ממילא מוז מען ווארטן ביז ס'זאל ווערן שמיני עצרת. יעצט שמיני עצרת זיצט מען דאך שוין נישט אין די סוכה, קען מען שוין רואיג מזכיר זיין אויף גבירות גשמים. יעצט מורא'דיג אינטערעסאנט וויאזוי דער אייבישטער האט אבאכט געגעבן אז כלל ישראל זאל זיך נישט מוזן צופיל אנשטרענגען צו קומען עולה רגל זיין, דער מדרש ברענגט אין שיר השירים פרשה ז' קאפיטל ב', אמר רבי יהושע בן לוי, ראויה היתה עצרת של חג שתהא רחוקה חמישים יום, די עצרת פון סוכות שמיני עצרת וואלט געדארפט זיין ווייט פופציג טאג, כנגד עצרת של פסח, אזוי ווי די עצרת אין פסח איז ווייט פופציג טאג האט עס אויך געדארפט זיין ווייט פופציג טאג, ווען ס'איז שבועות איז פופציג טאג נאך פסח, אלא עצרת של חג די שמיני עצרת מאחר שיוצאים מקיץ לחורף, מ'גייט ארויס פון זומער צו ווינטער, ואבק דרכים קשה. און ס'איז זייער שווער די אבק דרכים, די שטויב, לפיכך אינה רחוקה חמישים יום, כשיצטרכו בני ישראל לילך ולחזור לעלות לרגל, האט דער אייבערשטער נישט געוואלט מטריח זיין די אידן מיט די גרויסע שטויב פון די ערד און פון די רעגנס, און פון די מאד אז מען זאל מוזן נאכאמאל צוריקקומען עולה רגל זיין זאגט צו דער אייבערשטער אמר הקדוש ברוך הוא כל זמן שהם כאן עטס זענטס דא נעשה יום אחד לאמיר מאכן נאך א יום טוב ונשמח כולנו זאל מען זיך אלע זייער פרייען. איז די זעלבע זאך דא אויכעט, אונז גיי מיר נישט מתפלל זיין פאר רעגן בשעת אונז דארף מיר זיצן אין די סוכה ווייל קוים מ'וועט נישט קענען זיצן אין די סוכה און נאכדעם איז עס א סימן קללה. איז די פשט אז אונזערע תפילות מאכן ממש די מציאות אז דער אייבערשטער זאל אונז געבן ווען אונז דארף מיר האבן. יעצט אין מדרש פנחס, אין מדרש תנחומא פרשת פנחס קאפיטל ט"ו שטייט כל שבעת הימים מתפללים לטללים, די גאנצע זיבן טעג איז מען מתפלל אויף טל, ויום טוב האחרון ס'קומט שמיני עצרת מתפללים לגשמים הייבט מען אן משיב הרוח ומוריד הגשם. ולכך נפטרים מן הסוכה להתפלל על הגשמים בלב שלם, וועגן דעם גייט מען שוין ארויס פון די סוכה, דער אייבערשטער האט געווארט ביזן אכטן טאג ווען מען גייט ארויס פון די סוכה כדי מען זאל מתפלל זיין בלב שלם, אזוי שטייט אין מדרש תנחומא. ס'איז דא נאך א שיין ווארט פון ר' אורי סטרעליסקער, דער בעלזער רב פלעגט דאס נאכזאגן ר' ישכר דוב, נאך אזא קדושה וואס איז דא אין די סוכה, וועלכע מענטש וואלט אהיים געגאנגען אין שטוב? ער וואלט דאך געבליבן אין די סוכה א גאנצע צייט, ער וואלט קיינמאל נישט אהיים געגאנגען מער, דער אייבערשטער געמאכט. א שמיני עצרת וואס דארט גייסטו אריין פון די סוכה צו דיר אין שטוב, און דארט געפינסטו ווידער נאכאמאל דעם זעלבן רבונו של עולם, פארקערט נאך אויף א גרעסערן פארמאט, ווייל דעמאלטס איז דאך עס אזוי ווי ס'שטייט אין זוהר, אז דער אייבערשטער זאגט, ווארטס נאך איין טאג, און דער אייבערשטער שפארט זיך איין מיט די אידן, אין זוהר אין פרשת נח שטייט מורא'דיג, ביום השמיני עצרת תהיה לכם, עצרת תהיה לכם, לכם ולא לשאר עמים. ויומא דא אויף דעם טאג איז געזאגט געווארן אני לדודי ודודי לי, און דער זוהר ברענגט א משל, א קעניג האט איינגעלאדן זיין ליבהאבער, און ער איז געקומען צום קעניג, און דער קעניג האט זיך זייער געפרייט מיט אים, פארוואס? ווייל ער האט נאר פאר אים געמאכט די סעודה. נאכדעם גיט דער קעניג א זאג, מאן דיתיב בי מלכא ונטל ליה בלחודוי, כל מאן דבעי שאיל ויהיב ליה, יעדע זאך וואס א מענטש וויל קען ער דעמאלטס בעטן. סאו במילא אז מען גייט שוין ארויס פון די סוכה און מען גייט אריין אינדערהיים אויף אסאך א גרעסערן אור קען מען שוין צוריק גיין נאכדעם בלייבן אינדערהיים דינען דעם אייבערשטן עס איז אזא וועג ארויסצונעמען די מענטש וועגן דעם האט דער אייבערשטער געמאכט שמיני עצרת גראד נאך סוכות אבער למעשה למעשה איז מען הייבט אן צו זאגן משיב הרוח ומוריד הגשם יעצט פארוואס הייבט מען אן ביים מוסף קיין שום זאך הייבט מען דאך נישט אן ביים מוסף. איך זאג דער ירושלמי ווייל וויבאלד נישט יעדער גייט דאווענען מעריב אין בית מדרש, אמאל האט מען מורא געהאט פאר די סכנות מיט אלעם, וועגן דעם האט מען דאך געמאכט מען זאל זאגן ברכי פרייטאג צונאכטס אויכעט, ווייל טאמער די וואס זענען געקומען שפעט, נישט יעדער איז געקומען, על כל פנים, וועט אויסקומען אזוי אז טאמער מ'טוט אנהייבן ביינאכט און אינדערפרי וועלן קומען אסאך מענטשן. ס'איז דא וואס האבן נישט געהערט אז מ'האט שוין געטוישט, און ס'איז דא וואס האבן יא געהערט. עט איינער זאגן משיב הרוח ומוריד הגשם און איינער עט זאגן מוריד הטל. עט עס אויסזעהן אגודות אגודות, בינטעלעך מיט בינטעלעך און דאס וויל מען נישט אז ס'זאל זיין עקסטערע אגודות און ממילא האט מען געמאכט אזא זאך אז מ'הייבט אן ביי מוסף. פרעגט אבער דער ירושלמי א קשיא. זאל מען אנהייבן שחרית? שחרית איז דאך שוין יעדער געקומען דאווענען. ענטפערט דער ירושלמי, טאמער מען עט עס מזכיר זיין ביי שחרית, עלן זיין מענטשן וואס זיי מיינען אז מען האט שוין ביינאכט אויך געזאגט, אינעם נעקסטן יאר עלן זיי שוין אנהייבן צו זאגן פון ביינאכט. טאמער אבער זעט ער אז שחרית האט מען עס נישט געזאגט און מען הייבט ערשט אן ביי מוסף דעמאלטס ווייסט ער אז יעצט הייבט מען עס אן. דאס איז א ירושלמי. יעצט, עס איז דא נאך א אינטערעסאנטע זאך, דער ב"ח ברענגט אויך צו דעם ירושלמי, און ער ברענגט נאך דערצו א סמ"ק, אז עס איז דא נאך א גרעסערע פראבלעם, פון די וואס זיי מיינען אז מען האט שוין ביינאכט געזאגט, ווייל לויט'ן ירושלמי זאגט ער, ווייל נעקסטעס יאר עט ער אנהייבן צו זאגן פון ביינאכט. דער סמ"ק זאגט אן אנדערע זאך. ער עט מיינען אז מ'האט נעכטן נאכט שוין געזאגט משיב הרוח מוריד הגשם, האט ער דאך נישט געזאגט א ריכטיגע תפילה, און דער דין איז דאך ביי משיב הרוח מוריד הגשם אז מ'דארף איבער דאווענען, וועט ער דאווענען יעצט צוויי שמונה עשרה, די צווייטע שמונה עשרה זיין פאר נעכטן נאכטעדיגע מעריב. פאר נעכטן נאכטעדיגע מעריב, איז במילא עט אויסקומען א מורא'דיגע פראבלעם אז ער עט זאגן איבריג א שמונה עשרה. יעצט כ'האב געוואלט זאגן אז דאס איז נאר. לויט די מנהג אשכנז וואס מען זאגט נישט טל בימות החמה, און ממילא טאמער זאגט מען נישט טל בימות החמה מוז מען איבערזאגן, אבער בדיעבד אונז וואס אונז זאגן מיר מוריד הטל, אפילו מען האט עס געזאגט ווינטער האט מען אויך יוצא געווען מען דארף נישט איבערדאווענען, כ'האב געהערט זאגן אז דאס איז געווען דעם רבי זכרונו לברכה אין דברי יואל ווען מ'איז אים געג ווען מ'האט אים פארהערט הוראה, כ'ווייס נישט ווער, כ'מיין ראדעמישלער רב צו ווער, האט ער אים געפרעגט, איר האט דאך א גרויסע קהילה, וואס איז דער דין טאמער מ'האט נישט געז איינער האט פארגעסן צו זאגן משיב הרוח ומוריד הגשם, האט ער אים געענטפערט, ס'ווענדט זיך, די אשכנזים מוזן איבערדאווענען, די ספרדים מוזן נישט איבערדאווענען, ספרדים מיינט מען די. וואס זיי פירן זיך נוסח ספרד. בדיעבד האט מען געזאגט משיב הרוח מוריד הטל, שטאטס משיב הרוח מוריד הגשם האט מען אויך יוצא געווען. נאר די אשכנזים זאגן גארנישט, זיי זאגן אתה רב להושיע, מכלכל חיים בחסד. על כל פנים איז דאס וועט זיין די זעלבע דא אויכעט. כ'האב מורא אז ער עט דאווענען צוויי מאל, האב איך נאר מורא פאר א אשכנזישן איד, פאר איינער וואס דאווענט ספרדיש האב איך נישט קיין מורא ווייל וואס ער האט געזאגט דארף ער נישט איבער דאווענען נאכאמאל. יעצט דער בית יוסף זאגט נאך א טעם פארוואס מען איז נישט מזכיר שחרית, זאגט ער ווייל מען טאר נישט מזכיר זיין פאר דער שליח ציבור רופט אויס, מען רופט אויס משיב הרוח מוריד הגשם, שחרית קען מען דאך נישט אויסרופן פאר שמונה עשרה ווייל מען דארף דאך מסמיך זיין גאולה לתפילה. איז במילא הייבט מען אן הערשט ביי מוסף יעצט וועט עטס זאגן א תורה פונעם בעלזער רב פון ר' ישכר דוב זאגן זיי אזוי, ער געזאגט פארוואס זאגט מען דווקא ביי מוסף און נישט ביי שחרית, געזאגט ווייל ס'שטייט אין פסוק כי לא המטיר השם אלוקים על הארץ ואדם אין לעבוד את האדמה, זאגט רש"י ס'איז נישט געווען ווער ס'זאל קענען מכיר זיין די טובה פונעם רעגן. וואס ס'איז נישט געווען קיין מענטש. אזוי ווי אדם הראשון איז געקומען און ער האט געוואוסט אז ס'פעלט אויס פאר די וועלט, האט ער מתפלל געווען און ס'איז אראפגעקומען רעגן און ס'האט געשפראצט די ביימער און די גראז. אזוי ווערט געוו. רש"י ברענגט עס אויפן פלאץ. יעצט שטייט אין מדרש תנחומא אין פרשת שמיני, אדם הראשון, די זיבעטע שעה נפח בו נשמה והתפלל. די תנחומא רעכנט אויס איז אויך א גמרא אין מסכת סנהדרין. בראשון האט דער אייבישטער געמאכט זיין די ערד, בשני בשלישי, די גמרא מסכת סנהדרין רעכנט אויס יעדע שעה וואס איז געווען, די זיבעטע שעה האט דער אייבישטער אריינגעלייגט אין אים א נשמה און האט מתפלל געווען, יעצט קומט אויס אזוי, דער ערשטער וואס האט מתפלל געווען אויף רעגן איז געווען אדם הראשון, ווען האט ער מתפלל געווען? בשעה שביעית, דעמאלטס ווען דער אייבישטער האט אים אריינגעגעבן די נשמה, וואסערע צייט איז שעה שביעית? מוסף. אין דעם האבן די חזל מתפלל געווען אז מען זאל זאגן דווקא גשמים ביי מוסף, און זיי זאגן אז ר' ישכר דוב האט אסאך מאל געזאגט ס'איז מיר א פלא אז די פריעריגע האבן נישט געשריבן דעם טעם ווייל ס'איז אזא פשוט'ער טעם. יעצט אין שלחן ערוך אין סימן קי"ד סעיף בית ווערט געברענגט אז מען טאר נישט מזכיר זיין גשם ביז מען רופט דער שליח ציבור רופט אויס, אין דעם איז מען זיך נוהג פאר מען הייבט אן מוסף רופט אויס דער שמש משיב הרוח ומוריד הגשם אז דער ציבור זאל. געדענקען אז זיי זאלן אזוי דאווענען און ממילא עס איז שוין אויכעט אויסגערופט. יעצט וואס איך האב געזאגט פריער אז טאמער מען האט געזאגט מוריד הטל און מען האט נישט געזאגט די מוריד הגשם אזוי ווי אונז וואס אונז זאגן מיר מוריד הטל א גאנצן זומער דארף מען נישט נאכאמאל דאווענען. זאגט דער לבוש דעם טעם דערפון איז ווייל וויבאלד ער האט דאך געלויבט דעם אייבערשטן מיטן טל וואס דער טל איז דאך געמאכט געווארן אזוי ווי דער גשם כאטשיג טל ווערט קיינמאל נישט אויפגעהאלטן אפילו ביי אליהו הנביא שטייט ער האט געשוואוירן ס'עט נישט זיין טל און גשם האט דער אייבערשטער אים נאר געפאלגט מיט גשם אבער טל האט ער אים נישט געפאלגט פארוואס ווייל ס'איז א זאך וואס די וועלט דארף עס האבן און במילא טל ווערט קיינמאל נישט אויפגעהאלטן פון הימל ממילא דארף מען עס נישט מזכיר זיין ווייל ס'איז נישט א זאך וואס מען לויט אונזערע מעשים און לויט אונזערע לויב קען עס ווערן אדער נישט ווערן עס גייט אייביג זיין דעסוועגן דאך איז מען יוצא טאמער מען האט געזאגט דעם לויב פון טל. בעיסיקלי שוין. דער טורי זהב אין סימן קי"ז סעיף קטן ג שרייבט אז דער טל פארוואס מ'איז מזכיר טל ווייל ס'שטייט דער טל פון תחייה דער אייבערשטער טוט אויפלעבן די טויטע שטייט טל דארף זיי ארויפלייגן טל און מיט דעם טל וועלן זיי אויפשטיין סאו וועגן דעם שטייט דער טל אין דעם אתה גיבור לעולם השם מחיה מתים. יעצט דער בית יוסף זאגט בשם התוספות אז וועגן דעם איז מען זיך נוהג צו זאגן זומער מוריד הטל אז טאמער מען האט פארגעסן צו זאגן ווינטער מוריד הגשם זאל מען קענען אויטאמאטיש יוצא זיין מיט דעם מוריד הטל. יעצט אויב ער האט זיך דערמאנט אינמיטן די ברכה, למשל ער האט געזאגט מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים און ער האט זיך דערמאנט ער האט נישט געזאגט משיב הרוח מוריד הגשם אדער ער האט געזאגט מוריד הטל איז דעמאלטס דארט ווי ער האלט דארט זאגט ער משיב הרוח מוריד הגשם. יעצט צו ס'איז טאקע אזוי אז דארט ווי ער האלט זאגט ער צו נישט, אין דעם איז דא א גרויסע מחלוקת. די פרי מגדים האלט אז ס'שטייט א לשון ויזכיר שם, אזוי שטייט אין שלחן ערוך סימן קי"ד סעיף ו' מיינט צו זאגן אז ער האט נישט געזאגט משיב הרוח מוריד הגשם ווען ער האט זיך דערמאנט פאר ער האט געענדיגט די ברכה זאגט ער דארט משיב הרוח מוריד הגשם. אבער די משנה ברורה אין סעיף קטן כ"ט זאגט אז די חכמים האבן נישט געמאכט אזא מין זאך אז אינמיטן א ברכה קענסטו זאגן וואס דו ווילסט, נאר וואס אז מ'דארף צוריק גיין. ביז מכלכל חיים און איבערזאגן מכלכל חיים אויך יעצט. טאמער אבער ער האט שוין געזאגט ונאמן אתה להחיות מתים דארף מען דאך דארטן זאגן משיב הרוח מוריד הגשם, יעצט אויב ס'איז ביי סוף פון די ברכה דעמאלטס איז מען מחיוב נאכאמאל אנצוהייבן פון ונאמן אתה להחיות מתים, פארוואס? ווייל ס'מוז זיין מעין חתימה סמוך לחתימה, וואס דאס מיינט איז אז דער רבי ברענגט צו א ב"ח אין דברי יואל, אונז זאגן מיר ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דברת ובנה אותה בקרוב בימינו בנין עולם וכסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין ברוך אתה ה' בונה ירושלים. פרעגט דער ב"ח א קשיא ווי קומט אריין וכסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין צו בונה ירושלים? זאגט דער ב"ח. אז אן א כסא דוד איז נישט דא קיין בנין ירושלים, און די חברה רעדן אונז איין, זיי האבן שוין אתחלתא דגאולה, ס'איז שוין נאך אתחלתא, זיי האבן שוין משיח, דער ציוניזמוס, דאס איז די גאנצע זאך. ברענגט דער רבי צו אויף דעם, אז ס'איז נישט דא קיין כסא דוד, איז נישט דא נאך קיין גאולה. איז די זעלבע דא אויך, אז דו געסט א זאג, ונאמן אתה להחיות מתים, און נאכדעם געסט א זאג, משיב הרוח מוריד הגשם, ברוך אתה ה' מחיה המתים. ס'פיט נישט דארט אריין. איז דאס איז זיכער אז טאמער האסטו געזאגט ונאמן אתה להחיות מתים מוזטו אנהייבן נאכאמאל פון ונאמן אתה להחיות מתים, דו קענסט נישט נאך ונאמן אתה להחיות מתים זאגן משיב הרוח ומוריד הגשם און זאגן ברוך אתה ה' מחיה המתים, פארוואס? ווייל ס'איז נישט מעין חתימה סמוך לחתימה. יעצט איז דא עטליכע סטאפס, די ערשטע סטאפ איז עני פלאץ פון מכלכל חיים בחסד ביז ומצמיח ישועה. דארטן ווי ער האלט זאגט ער משיב הרוח ומוריד הגשם און ער דאווענט ווייטער, ער דארף נישט צוריק גיין צו מכלכל חיים. דער צווייטער סטאפ איז ונאמן אתה להחיות מתים ביז ברוך אתה השם, דא ביז דארטן דארף ער נאר צוריק גיין ביז ונאמן אתה להחיות מתים אז די חתימה פון די ברכה זאל זיין אזוי ווי די ברכה. נאכדעם איז דא די דריטע סטאפ אז ער האט שוין ארויסגעזאגט דעם שם. זאגט ער למדני חקיך און ער הייבט אן פון משיב הרוח ומוריד הגשם מכלכל חיים ווייל בעיסיקלי האט ער געזאגט עפעס א נייע ברכה ברוך אתה ה' למדני חקיך ער האט זיך נאר געסעיווט די ברכה זאל נישט זיין א ברכה לבטלה אבער דאס האט דאך נישט מיט די מטבע שטבעו חכמים פון בענטשן ממילא מוז ער צוריק אנהייבן פון מכלכל חיים, ס'טייטש ער זאגט משיב הרוח ומוריד הגשם און מכלכל חיים בחסד, און ער פערטיגט די גאנצע ברכה. יעצט איז דא נאך א סטאפ, די סטאפ איז אז ער האט שוין געזאגט ברוך אתה השם מחיה המתים, און ער האט נאכנישט געזאגט אתה קדוש, דעמאלטס זאגט ער דארטן נאר משיב הרוח ומוריד הגשם און ער גייט ווייטער, ער גייט נישט צוריק צו מכלכל חיים, ער האט געזאגט נאר די. פיר ווערטער, משיב הרוח ומוריד הגשם. און ער זאגט ווייטער אתה קדוש. אויב ער האט דעם אתה קדוש אויך שוין אנגעהויבן, דעמאלטס האט ער א פראבלעם, ער מוז איבערדאווענען נאכאמאל. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן, דאס איז אלעס געזאגט ביי די ברכה פון משיב הרוח ומוריד הגשם, וואס דאס הייבט מען אן צו זאגן פון מוסף שטילע שמונה עשרה פון שמיני עצרת, ס'איז כ ב תשרי, און מ'ענדיגט דאס דעם ערשטן טאג פון סוכות. דאס איז ט ו אין ניסן. יעצט קומט צו דער ותן טל ומטר לברכה וואס דאס האמיר געזאגט דאס איז א בקשה און נישט קיין הודאה דאס זאגט מען אין ברך עלינו איז. קודם איז דא א מנהג פון די ספרדים וואס זיי זאגן ברכנו ה' אלקינו אדער ברכנו אבינו אזוי זאגט וויזשניץ בכל מעשי ידינו וברך שנתנו בטללי רצון. און אזוי ווייט. ס'איז דא איינע פון די זאכן וואס וויזשניץ זאגט, דאס איז אזא ספרדישע זאך, די וואס זיי זאגן דאס נישט זאגן אדער זומער ותן ברכה אדער ווינטער זאגט מען ותן טל ומטר לברכה. יעצט, ווינטער איז א חילוק אין ארץ ישראל צו אין חוץ לארץ. אין ארץ ישראל הייבט מען אן פון מעריב ליל. ז' חשוון און מען זאגט עס ביז מנחה פון ערב פסח דאס איז י"ד ניסן. דעם נוסח וואס מען זאגט זומער ותן ברכה הייבט מען אן פון מעריב ליל ט"ז ניסן און מען זאגט עס ביז מנחה פון ו' חשוון. אין חוץ לארץ איז אביסל אנדערש, אין חוץ לארץ הייבט מען אן ותן טל ומטר לברכה דעם מעריב פונעם אדער דעם פערדן אדער דעם פיפטן דעצעמבער, וואס האט עס צו טון? דאס האט צו טון מיט אן איבעריאר ווייל דעמאלטס דאס איז זעכציק טאג נאך תקופת תשרי, די זון ווערט איינגעטיילט אויף פיר תקופות, תשרי, טבת, ניסן און תמוז, איז. ס'גייט לויט שמואל, ס'א מחלוקת בין רב אדא בר אהבה מיט שמואל, און דאס האט צו טוהן מיט די זון, וויאזוי די זון גייט, איז זעכציק טאג נאך די תקופה, הייבט מען אן צו זאגן ותן טל ומטר לברכה. יעצט וואס איז די פשט פון דעם אז אין ארץ ישראל הייבט מען אן ז' חשוון און אין חוץ לארץ זעכציק טאג נאך די תקופה? איז שרייבט דער בית יוסף אזוי, ער ברענגט עס צו פון ר"ן, ס'שטייט אין די גמרא מסכת תענית דף ו', אז מעיקר הדין האט מען ווען געדארפט אנהייבן צו בעטן אין ארץ ישראל גראד נאך סוכות, ווייל ארץ ישראל איז הויעך און ס'דארף האבן אסאך וואסער, ווייל דארט ווי ס'איז נידריג רינט דאך עס אראפ נאכדעם פון די הויעכע בערג, אבער ארץ ישראל איז הויעך דארף מען אסאך וואסער, נאר וועגן די טירחות פון עולי רגלים אז ס'זאל זיי נישט אפהאלטן די רעגן און זאלן קענען אהיימגיין. האט מען פארשפעטיגט ביז ז' חשוון ביז דער לעצטער איד קען אנקומען אהיים, שטעל דיר פאר ווי ווייט די חז"ל האבן זיך געזארגט פאר יעדן אידישן קינד, אזוי שטייט דארטן אין די סוגיא אין מסכת תענית. פרעגט דער ר"ן א קשיא, יא יא ווען ס'איז געווען א חורבן, פארן חורבן ווען מ'איז געקומען עולה רגל זיין פארשטיי איך, אבער היינט אז ס'איז שוין נאכן חורבן קען מען דאך בעטן גראד נאך סוכות ווייל ס'איז דאך נישט דא קיין עולי רגלים. און באמת די ריטבא האלט טאקע אזוי, די ריטבא האלט אז ס'א חילוק אין צייט פון בית המקדש היה קיים און נישט, די ריטבא איז דארטן אין מסכת תענית דף ו' עמוד א'. און דער אורחות חיים פסק'נט אויך אזוי. איז דאך ס'א גוטע קשיא. טאקע ווען ס'איז געווען עולי רגלים פארשטיי איך, אבער עס איז נישט דא קיין עולי רגלים וואס איז צו טוהן? ענפערט ער, ווייל מען פלעגט זיך צוזאם זאמלען פון אלע סביבות אין ירושלים אין רגל. ס'איז געקומען א יום טוב, אפילו נאכן חורבן בית המקדש זענען זיך אידישע קינדער צוזאמגעקומען קוקן וויאזוי זייערע עלטערן האבן דא געפירט אזא הייליגן יום טוב. אזוי טוט מען היינט אויכעט. היינט? ווער פארט נישט ימים טובים אויף ארץ ישראל? מ'רעדט נישט די ציונים, מ'רעדט ערליכע אידן. ערליכע אידן פארן אויף ירושלים עולה רגל זיין אפילו ס'נישט דא קיין בית המקדש. כ'האב ענק שוין געזאגט במדינה. איז נאר די לכם, די אלע זאכן פון די לולב איז נאר געזאגט געווארן אין דעם ערשטן טאג, אבער אין מקום המקדש איז עס די גאנצע זיבן טאג, ס'דארף זיין לכם, ס'דארף זיין הדר מיט אלעם. במילא פארט דאך יעדער אויף ירושלים. האט מען געמאכט אז אפילו היינט פעלט שוין נישט אויס אלס עיקר התקנה ווייל ס'איז נישט דא עולי רגלים, אבער אז מ'קומט עולה רגל זיין האט מען זיך גערעכנט מיט די תקנה. אזוי ברענגט. דער הייליגער בית יוסף בשם הר ן, שטעלט אייך פאר וואס דא טוט זיך. עניוועי, יעצט מיט דעם יסוד וואס כ'האב ענק געזאגט אז ס'איז דא שאלה, מ'בעט דעם אייבערשטן, און אויכעט ס'איז דא הודאה, מיט דעם וועט עטס האבן נאך א אינטערעסאנטע זאך, דער אשכול, דער אשכול איז דאך געווען א ראשון, דער מטה משה ברענגט צו פונעם אשכול, סימן קלז, פארוואס האט מען געמאכט. צוויי דאטומען, איינס איז אז שמיני עצרת זאל מען זאגן משיב הרוח ומוריד הגשם, און אין ז' חשוון זאל מען זאגן ותן טל ומטר, זאגט ער אזוי ווייל די לעצטע טאג יום טוב איז שוין די צייט פון רעגן, און ממילא איז שוין דא די ש ד, דעמאלטס טיילט זיך אפ דער זומער מיטן ווינטער. אבער מען וויל נאך נישט אז ס'זאל רעגענען ווייל מען דארף נאך אנקומען אהיים. וועגן דעם זאגן מזכיר זיין איז מען שוין מזכיר, ווייל אונז דארף מען לויבן דעם אייבערשטן וויבאלד ס'געשעט שוין א שינוי, און עס גייט ס'וועט שוין רעגענען, אבער בעטן ותן זאלסט געבן, אזוי ווי כ'האב מיר שוין מסביר געווען נאר די ערשטע דריי ברכות איז הודאה די איבריגע איז תפילה, דעמאלטס אז מען בעט. בעט מען נאר דעמאלס ווען מ'דארף עס טאקע האבן. יעצט ביי מעריב פאר שמונה עשרה רופט מען אויס טל ומטר, אזוי זאגט די מגן אברהם אין סימן רל ו סעיף קטן א' און אין משנה ברורה סימן קי ז סעיף קטן ב'. יעצט ס'שטייט אין ספר הפרדס, דאס איז רש י האט געמאכט דעם ספר, שטייט אזוי אז איינער פון די ראשונים ר' יצחק ברבי יהודה איז מסביר אז פארוואס איז א חילוק אין חוץ לארץ און אין ארץ ישראל? דאס איז זעכציג טאג נאך די תקופה און דאס איז ז' חשוון. זאגט ער אזוי, ווייל ארץ ישראל דארף האבן אסאך רעגן, ממילא מוז מען בעטן אויפן רעגן, זאגט ער דעם לשון והיה חביב לפני הקדוש ברוך הוא און ס'איז זייער געליבט פארן אייבערשטן, פארוואס לפי שמתאוה הקדוש ברוך הוא לתפילותן של צדיקים, דער אייבערשטער קוקט ארויס אויף די תפילות פון אידישע קינדער. יעצט קען, קען מען אפשר לערנען פשט אז וועגן דעם האט טאקע דער אייבערשטער געמאכט ס'זאל זיין ווייניג רעגן אין ארץ ישראל ווייל דער אייבערשטער וויל אז אידישע קינדער זאלן מתפלל זיין פאר אין ארץ ישראל דארף דאך נאך האבן מער רעגן ווי חוץ לארץ, דער אייבערשטער האט אזוי געמאכט, דו ברויכסט בעט ווייל איך האב ליב דיינע תפילות, פאר וואס זענען די אמהות געווען עקרות? ווייל דער אייבערשטער האט ליב געהאט זייערע תפילות, יעצט זאגט ער דארט ווייטער רש"י אין ספר הפרדס, אז יעצט וואס אונז זעמער שוין פארטריבן געווארן צו אלע גוי'אישע לענדער, זיי זענען נידריגער פון ארץ ישראל, און די חכמים האבן משער געווען אז ס'פעלט נישט אויס אזויפיל רעגן, ס'קען זיך ערשט אנהייבן נאך זעכציג טאג פון די תקופה. און פון דעמאלטס האט אנהייבן גוט צו וואקסן די תבואה, אז ממילא גייט עס נאך די תקופות. יעצט דער ש"ך על התורה אין פרשת עקב זאגט אויפן פסוק והארץ אשר בא שמה לרשתה, דארט שטייט ס'איז נישט אזוי ווי ארץ מצרים וואס מען ווארט אויף נילוס זאל ארויפגיין, נאר למטר השמים תשתה מים, ברענגט ער צו פונעם רמב"ן כי הארץ אשר היא ארץ הרים ובקעות, א לאנד וואס האט אסאך הרים ובקעות תאבד במהרה יותר משאר ארצות וועט אסאך שנעלער ווערן פארלענדט פון אנדערע לענדער כאשר ישלח מטרות עוזו ודרייוו טאמער ס'קומט נישט קיין גענוג רעגן קומט אויס אז ארץ ישראל איז אויף בערג ס'איז פיל מיט בערג מוז עס האבן אסאך רעגן. זאגט ער א מורא'דיג ווארט, כי החולה צריך זכות ותפילה שירפא יותר מן הבריא, א קראנקער דארף האבן מער זכות און תפילה ווי א געזונטער, שלא יבוא עליו החולי, אבער דער געזונטער דארף נאר האבן א תפילה אז ס'זאל נישט קומען אויף אים די קראנקייט, וועגן דעם הייבט מען אן אין ארץ ישראל אין ז' חשון אין חוץ לארץ שישים לתקופה, ווייל ארץ ישראל איז פיל מיט בערג, ברויך עס האבן מער וואסער, ממילא הייסט עס לכאורה לויט דעם קראנק. און יעצט ווען מיר זאגן די הלכות, וואס געשעט טאמער איינער האט פארגעסן? יעצט דא איז אויך דא אפאר סטאפס, די ערשטע סטאפ איז מען האלט אינמיטן די ברכה פון ברך עלינו זאגט מען ותן טל ומטר, און נאכדעם זאגט מען על פני האדמה, סאו על פני האדמה ושבענו מטובך אדער מטובה יעדער וויאזוי ער זאגט דעם נוסח, וברך שנתנו כשנים הטובות לברכה, כי אל טוב ומטיב אתה ומברך השנים, ביז ברוך אתה ה'. פון מברך השנים ביז דעם השם, ביז אהין דאס איז איין סטאפ, טאמער האט ער זיך דערמאנט, און ער האט נאך נישט געזאגט דעם שם פון מברך השנים, דעמאלטס זאגט ער ותן טל ומטר, און ווי דער משנה ברורה זאגט אונז אין סימן קי"ז, סעיף קטן ט"ו, אז ס'איז בעסער אז ער זאל אנהייבן פון ותן טל ומטר, לברכה, און ער זאל ווייטער ממשיך זיין די סדר הברכה. יעצט קומט נאך א סטאפ, טאמער האט ער שוין געזאגט דעם השם פון מברך השנים, און ער האט נאכנישט געענדיגט די ברכה מברך השנים, איז דאס ווערט גערעכנט פאר איין סטאפ, אז ווי ער דערמאנט זיך קען ער עס זאגן. נאר אבער כ'האב עס שוין געזאגט ס'מוז זיין די ברכה די חתימה מעין הברכה. וועגן דעם זאגט די משנה ברורה אז פון וברך שנתנו כשנים הטובות לברכה פון דארטן אז טאמער האט ער זיך דערמאנט מוז ער נאכאמאל אנהייבן פון וברך שנתנו כשנים הטובות לברכה ווייל ס'זאל זיין די חתימה מעין הברכה. אויב ער האט שוין געזאגט דעם שם, ער האט שוין ארויסגעזאגט דעם שם אדער ער האט שוין געזאגט מברך השנים אדער ער האט ממשיך געווען. ווייטער צו זאגן און ער האט זיך נישט געכאפט האט ער א וועג ארויס ביז שמע קולנו. שמע קולנו פאר כי אתה שומע תפילת כל פה זאגט ער ותן טל ומטר לברכה. טאמער האט ער פארגעסן ביי שמע קולנו און ער האט דארט אויך שוין געזאגט דעם שם פון ברוך אתה ה' שומע תפילה דעמאלטס האט ער שוין נישט קיין וועג ארויס. מאכט ער דעם פאטענט וואס די משנה ברורה זאגט אז מ'זאגט למדני חוקיך, נאכדעם זאגט ער ותן טל ומטר לברכה, אבער ער מוז אנהייבן פון כי אתה שומע תפילת כל פה ווייל ס'זאל זיין די ברכה די חתימה מעין הברכה. טאמער האט ער געענדיגט שמע קולנו האט ער דאך שוין נישט דעם אפשען צו זאגן ביי שמע קולנו איז זאגט ער ער האט שוין געזאגט ברוך אתה ה' שומע תפילה זאגט ער ותן טל ומטר לברכה און ער זאגט ווייטער רצה טאמער האט ער שוין אנגעהויבן דעם רצה, דעמאלטס מוז ער צוריק גיין ביז ברך עלינו, דאס שטייט אין מחבר סימן קי"ז סעיף ה, טאמער האט ער שוין געענדיגט די שמונה עשרה, ער האלט נישט ביי רצה, ער האט שוין געענדיגט, ער האט שוין געזאגט יהיו לרצון אמרי פי, דאס איז סוף אלקי נצור, כאטשיג ער האט נאכנישט. אויסגעטרעטן צוריק צו וועגס מוז ער אנהייבן פון אנפאנג די שמונה עשרה האטס מיר אלע א פרייליכן שבת און א גוטן ווינטער ווייל ותן ברכה איז אנדערש די דינים איך האף אם ירצה השם פאר זומער וויל איך ענק זאגן יענע דינים אויכעט און אויכעט ביי מוריד הטל איז אויכעט אנדערע דינים. וועט מען רעדן פון די אלע זאכן אם ירצה השם נאכן ווינטער, עס קומט אן עיבור יאר, דער אייבערשטער זאל העלפן ס'זאל זיין א פיינער ווינטער פאר יעדן, מען זאל קענען, יעדער זאל זיך קענען אביסל פארברייטערן, אין פרנסה, גשם איז דאך פרנסה, און מען זאל שוין נישט לעבן אין אזא דחקות אזוי ווי מען לעבט אין אזא פארשטופטע שטאט, נעבעך וויאזוי אינגעלייט פלאגן זיך און די רענטס צו באצאלן, וועגן דעם איז דא נעבעך אזויפיל גיטין, דער אייבערשטער זאל העלפן אז די תפילת גשם זאל משפיע זיין פרנסה בהרחבה אמן.